בעז השם יתברך, מסכת עירובין דף עיין ז, מ'הייבט אן דף עיין ו עמוד ב' ביי די גמרא גראד נאך די משנה, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט אז היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטן, די משנה האט גערעדט פון א וואנט צווישן צוויי חצרות, וואס די וואנט איז דיק פֿיר טפחים און ס'איז הויעך צען טפחים, און במילא איז דאס א רשות פאר זיך, און פאר דעם האט די משנה געזאגט אז יעדע חצר באזונדער קען א מענטש ארויפגיין אויפן וואנט און זיצן אויף די וואנט און עסן פירות וואס איז געלעגן דארט, אבער מען טאר נישט אראפנעמען זאכן פון די וואנט אדער ארויפלייגן זאכן אויפן וואנט פארוואס? ווייל די דיקקייט פון די וואנט, די דאך פון די וואנט ווי מען זאגט, דאס איז א רשות פאר זיך, און במילא טאר קיינע פון די צוויי חצירות נישט טראגן דארט, זאגט יעצט די גמרא, אין בו ארבעה מאי, וואס איז טאמער די וואנט איז נישט דיק פֿיר טפחים, וואס איז דעמאלטס די דין? אמר רב, זאגט רב, אויר שתי רשויות שולטת בו, ולא יזיז בו אפילו מלא נימא, וואס טייטש רב זאגט אז היות וואס די וואנט איז נישט דיק פֿיר טפחים, דעמאלטס הייסט עס כאילו יעדע רשות איז בעל הבית אויף די דיקקייט פון די וואנט, ס'הייסט דאך נישט קיין רשות פאר זיך, נאר וואס דען? ס'באלאנגט צו ביידע חצירות, און במילא, היות וואס ס'באלאנגט צו ביידע, טאר מען נישט רוקן זאכן וואס ליגט אויף דעם אפילו א טראפ נישט, למשל טאמער ס'ליגט פירות אויף די וואנט, טאר קיינער דאס נישט צורירן, פארוואס? ווייל בעצם באלאנגט עס פאר ביידע, און אז ביידע האבן דאך נישט געמאכט קיין עירוב צווישן זיך ווייל ס'איז צוויי באזונדערע חצירות, טאר עס קיינער נישט רירן. זאגט די גמרא א שיטה וואס קריגט זיך אויף רב, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, און רבי יוחנן זאגט אלו מעלין מכאן ואוכלין, ואלו מעלין מכאן ואוכלין, וואס טייטש פונקט פארקערט, ביי אזא סארט וואנט וואס איז נישט דיק פֿיר, איז נישט נאר אזוי ווי מען האט געזען די משנה מען מעג ארויף גיין אויף די וואנט און עסן דארט פירות וואס איז געלעגן דארט, נאר נאך מער, ביי אזא ציור דא מעג מען לכתחילה גיין נעמען פירות און עס ארויף לייגן אויף די וואנט און די זעלבע זאך אראפ נעמען זאכן פון די וואנט, פון ביידע זייטן וואס טייטש ביידע חצירות מעגן דאס טוהן, ס'איז נאך ווייניגער ווי א וואנט וואס איז דיק פיר וואס דארט טאר מען נישט ארויף לייגן מען מעג נאר ארויף גיין און עסן, דא מעג מען אפילו ארויף לייגן, און פארוואס וועט מען באלד זען רבי יוחנן האלט אז די וואנט איז דאך א מקום פטור, וואס טייטש מן התורה איז דאך עס א מקום פטור, ס'איז ווייניגער ווי ד' על ד', און ס'הויעך צען טפחים איז א מקום פטור און במילא א מקום פטור מעג מען טראגן א זאך פון איין רשות היחיד צו א מקום פטור און די זעלבע זאך פון די אנדערע רשות היחיד צום מקום פטור און פאר דעם זאגט רבי יוחנן מעלין מכאן ואוכלין און מעלין מכאן ואוכלין פרעגט די גמרא אבער אויף רבי יוחנן תנן פון אונזער משנה פאר די משנה האט געמאכט די חילוק צווישן פיר און ווייניגער פון פיר זאגט די גמרא ביי אונזער משנה שטייט אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין עולין אין מעלין לא ביי אונזער משנה שטייט דאך רק מען מעג ארויפגיין אויפן וואנט און עסן דארט, דא זעט מען רבי יוחנן זאגט מען מעג אפילו ארויפלייגן זאכן אויפן וואנט, זאגט די גמרא גראד, הכי קאמר, יש בו ארבעה על ארבעה, עולין אין, מעלין לא, טאמער ס'איז א ארבעה על ארבעה, ס'איז דיק פֿיר טפחים, ס'איז א רשות פאר זיך, דעמאלטס איז געזאגט געווארן די דין פון די משנה, מען מעג ארויפגיין אויפן וואנט, עסן דארט אלע זאכן, מען טאר נישט ארויפלייגן זאכן אויף די וואנט, אבער טאמער אין בו ארבעה על ארבעה, טאמער ס'איז נישט פֿיר אויף פֿיר, דעמאלטס האלט רבי יוחנן מעלין נמי אז מען מעג אפילו ארויפלייגן זאכן אויפן וואנט ווייל ס'איז א מקום פטור, זאגט די גמרא, ואזדא רבי יוחנן לטעמיה און רבי יוחנן גייט דא כשיטתו, דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, ווייל רב דימי ווען ער איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז א מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו און ובלבד שלא יחליפו, אז טאמער איז דא א שטח וואס איז נישט ברייט פיר אויף פיר און ממילא איז דאס א מקום פטור, איז אין א מקום פטור מעג מען טראגן סיי פון רשות היחיד און סיי פון א רשות הרבים, און דאס זאגט דארט ר' יוחנן אז מען מעג ביידע טון סיי פון א רשות יחיד סיי פון רשות הרבים ארויפלייגן מקום פטור נאר די עיקר איז ער זאגט ובלבד שלא יחליפו וואס טייטש מען טאר נישט נוצן חכמים האבן גוזר געווען מען טאר נישט נוצן א מקום פטור צו עובר זיין און טראגן עפעס פון א רשות יחיד צו א רשות הרבים, מדאורייתא מעג מען אבער די רבנן חכמים האבן גוזר געווען זאל נישט גיין איינער פון א רשות היחיד ארויפלייגן עפעס אין א מקום פטור און שפעטער נעמען די זעלבע זאך און עס אריינלייגן רשות הרבים ווייל למעשה נוצט ער זיך דא מיט מקום פטור צו טראגן עפעס פון רשות יחיד צו א רשות הרבים דאס האבן חכמים נישט געוואלט אבער אוודאי אין א מקום פטור מעג יעדער איינער לייגן זאכן אראפנעמען זאכן און ממילא זאגט רבי יוחנן דא אויך זאגט די גמרא ורב לית ליה דרב דימי רב האלט דען נישט אזוי אז אין א מקום פטור מעגן סיי בני רשות יחיד און סיי בני רשות הרבים ארויפלייגן און רש"י זאגט שטייט קלאר אין א ברייתא אין שבת זעט מען קלאר אז די ברייתא זאגט קלאר אז אין א מקום פטור מעג מען סיי פון רשות יחיד און סיי פון רשות הרבים לייגן זאכן און ממילא פארוואס דא זאגט רב אז ווען די וואנט איז קלענער פון ד' על ד' טאר קיינער נישט צורירן אפילו א מלא נימא, זאגט די גמרא, ענטפערט די גמרא, אי ברשויות דאורייתא הכי נמי, הכא במאי עסקינן ברשויות דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, וואס טייטש אוודאי ביי א רשויות דאורייתא, וואס טייטש טאמער איז דא א אמת'ע רשות יחיד, און א אמת'ע רשות הרבים, און צווישן דעם איז דא א מקום פטור, אוודאי זאגט רב, מעג מען לייגן זאכן סיי פונעם רשות יחיד און סיי פונעם רשות הרבים אריין אין מקום פטור אריין, ווייל מן התורה מעג מען דאס טון, אבער דא, צווישן צוויי חצירות, וואס דער גאנצער איסור צו טראגן צווישן צוויי חצירות איז בעצם א דרבנן, איז ביי א דרבנן האבן חכמים מחמיר געווען נאך מער ווי דאורייתות, כדי מענטשן זאלן נישט נכשל ווערן, און פאר דעם דא זאגט רב אז מען טאר גארנישט צורירן אפילו א מלוא נימא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה בר רב הונא אמר רב נחמן, כותל שבין שתי חצירות, צידו אחד גבוה עשרה טפחים וצידו אחד שווה לארץ, וואס טייטשט טאמער ס'איז דא א וואנט טאקע צווישן צוויי חצרות, אבער וואס די ביידע חצרות זענען נישט גראד איינס מיטן צווייטן, איין חצר איז העכער פונעם צווייטן, און ממילא קומט אויס אז די העכערע חצר איז די וואנט נישט אזוי הויעך פאר אים, ווייל די גאנצע חצר איז הויעך, און ממילא אין די העכערע חצר איז די וואנט נישט קיין גאנצע צען טפחים, און די נידעריגערע חצר די חצר וואס איז מער טיף, דארט איז די וואנט אסאך העכער, דארט איז די וואנט יא צען טפחים, דארט זאגט ער איז דער דין, נותנין אותו לזה ששווה לארץ, געבט מען דעם וואנט פאר דער חצר וואס איז נענטער צום וואנט, וואס טייטש פארן העכערן חצר, פארוואס? משום דהוה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה, ווייל ס'איז גרינגער זיך צו באנוצן מיט א וואנט וואס איז אונטער צען טפחים, און ממילא דער חצר וואס איז העכער איז אסאך געשמאקער זיך צו באנוצן מיט די אויבערשטע חלק פון די וואנט, ווי איידער די חצר וואס איז טיפער, וכל לזה בנחת ולזה בקשה, נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת, און יעדער מאל ס'איז דא אזא ציור וואס פאר איין חצר איז געשמאקער און באטעמטער צו נוצן אויף א שטח ווי די אנדערע חצר, געבט מען עס פאר דעם, וואס טייטש אזוי, בעצם גייט עס ארויף אויף די דין פון אונזער משנה, וואס ביי אונזער משנה האט מען געזען אז ווען די דיקקייט פון די וואנט איז א רשות פאר זיך, טאר קיינער נישט ארויפלייגן זאכן אראפנעמען זאכן, נאר וואס? יעדער איינער מעג ארויפגיין אויפן וואנט דארט עסן, אבער ארויפלייגן אראפלייגן טאר מען נישט. דאס זאגט דא רבה בר רב הונא אמר רב נחמן אז דאס איז נאר ווען פאר ביידע איז דאס גלייך אויף גלייך, אבער טאמער ס'איז געשמאקער פאר איינע פון די חצירות עס צו נוצן, דעמאלטס געט מען עס אינגאנצן אוועק פאר יענע חצר, און מען זאגט ס'איז כאילו די אויבערשטע חלק פון די וואנט איז א חלק פון די חצר, זיי מעגן זיך באנוצן מיט די וואנט, זיי מעגן ארויפלייגן זאכן אויף וואנט אראפנעמען זאכן פון די וואנט און אזוי ווייטער, און די אנדערע חצר וועט אינגאנצן נישט טארן צורירן די אויבערשטע חלק פונעם וואנט, זאגט די גמרא, אמר רב שיזבי אמר רב נחמן אן ענליכע דין, חריץ שבין שתי חצרות, טאמער ס'איז דא א חריץ, אזא לאך א גריב צווישן צוויי חצרות, צידו אחד עמוק עשרה, וצידו אחד שווה לארץ, וואס טייטש דער גריבל איז ברייט פיר טפחים בעצם פונקט ווי א וואנט נאר שטאטס א וואנט איז דאס א גריב, אבער וואס איין חצר איז העכער פונעם צווייטן, איינס איז נענטער צום גריב ווי דעם צווייטן, ביי איינס איז עס טיף צען טפחים, און ביי איינס ווייניגער ווי צען טפחים, דעמאלטס איז אויך די דין, נותנין אותו לזה ששווה לארץ, משום דהוה לזה תשמישו בנחת, ולזה תשמישו בקשה וכו', ס'טייטש דעמאלטס געט מען אויכעט די חריץ, ווער מעג זיך באנוצן מיט דעם? נארמאל טאמער ס'וואלט געווען גלייך אויף גלייך, וואלט מען געזאגט אזוי ווי ביי די משנה, קיינער טאר נישט אריינלייגן דארט אדער ארויסנעמען, מ'מעג נאר אריינגיין און דארט אליין עסן, דא אבער היות עס איז געשמאקער צו נוצן פאר די חצר וואס איז נידריגער, פאר דעם זאגט מען די גאנצע חריץ איז זייערס, זיי מעגן אריינלייגן ארויסנעמען, און זיך באנוצן מיט דעם, און די אנדערע נישט, זאגט אונזער גמרא פארוואס דארף מען ביידע דינים, סיי ביי א וואנט וואס ביי איינס איז עס נענטער ווי די צווייטע, און סיי ביי א חריץ וואס ביי איינס איז עס נענטער פון די צווייטע, וואס איז די חידוש ביי יעדע דין, זאגט די גמרא צריכי מען דארף ביידע הוראות ביידע דינים, ווייל דאי אשמעינן כותל טאמער מען וואלט נאר געזאגט דער חידוש ביי א וואנט אז ווען איינער איז נענטער צום וואנט ווערט די וואנט זיינס, וואלט איך געזאגט משום דבגובהה משתמשי אינשי, אבל חריץ בעומקא לא משתמשי אינשי אימא לא, קען זיין אויף א וואנט איז גאר געשמאק זיך צו באנוצן, מילא דער וואס איז נענטער צו די שפיץ פון די וואנט, ער מעג זיך באנוצן אבער חריץ, א גריב, איז נישט אזוי געשמאק צו לייגן דארט זאכן ווי א וואנט, מען דארף אראפקריכן אריינלייגן, און ממילא אפשר ביי חריץ איז נישט געזאגט געווארן דער דין, און דאס איז די חידוש פון א חריץ, ווייטער ואי אשמעינן בחריץ, אז ווען ער וואלט נאר געזאגט די חידוש ביי חריץ וואלט איך אויך געזאגט אז ס'איז דא א סברא צו זאגן חריץ און נישט ביי וואנט פארוואס ווייל משום דלא בעיתא תשמישתא ווי נישט ווי אפשר איז נישט געשמאק אזוי צו נוצן א לאך אבער ווען מ'לייגט עפעס אריין א לאך דארף מען נישט מורא האבן ס'וועט אראפפאלן דארט ליגט עס דארט העט עס בלייבן אבל כותל דבעיתא תשמישתא אימא לא אפשר ביי א וואנט וואס ביי א וואנט איז דאך אלעמאל דא א חשש אפשר עפעס אראפפאלן אפשר דארט איז נישט געזאגט געווארן די דין צריכא פאר דעם דארף איך האבן די ביידע מימרות. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס מ'האט אוועקגעשטעלט אז א וואנט וואס איז הויעך צען טפחים האבן מיר דאך געזען אין די משנה, טאר מען נישט ארויפלייגן דארט זאכן, מ'טאר נישט אראפנעמען דארט זאכן, נאר ס'איז א רשות פאר זיך, און במילא מעג מען סך הכל ארויפגיין דארט עסן, אבער מעלין נישט. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט דן זיין וואס איז טאמער מ'וויל ממעט זיין, מ'וויל מאכן א חלק פון די וואנט נידעריגער פון צען טפחים, און במילא העט שוין נישט זיין די דין אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט דעם אז מ'טאר נישט ארויפלייגן אראפנעמען זאכן פון דעם. זאגט די גמרא בא למעטו, טאמער מען וויל נידעריגער מאכן די וואנט, וואס איז די דין? איז אזוי, אם יש במיעוטו ארבעה, טאמער מען האט נידעריגער געמאכט די וואנט משך פיר טפחים אויפן וואנט, וואס טייטש פיר טפחים משך די וואנט, אויף די לענג פון די וואנט האט מען נידעריגער געמאכט, נישט סתם איין קליין שטיקל נידעריגער געמאכט, נאר א ערנסטע שטיקל, דעמאלטס מותר להשתמש בכל הכותל כולו, ברגע וואס כ'האב דאס געטון, מעג איך זיך שוין באנוצן מיט די גאנצע וואנט, פארוואס ווייל די חלק וואס מען האט נידעריג געמאכט איז כאילו א טיר אריין צום וואנט, די טיר איז מתיר אז די גאנצע וואנט ווערט יעצט כאילו ס'האט איך האב א טיר ארויף צו די רשות און ממילא מעג איך זיך באנוצן יעצט מיט די גאנצע וואנט, ואם לאו, טאמער די חלק וואס מען האט ממעט געווען איז נישט קיין פיר טפחים, דעמאלטס אין משתמש אלא כנגד המיעוט, דעמאלטס די חלק וואס מען האט ממעט געווען וואס דאס איז יעצט ווייניגער פון צען טפחים דארט מעג איך זיך באנוצן. אבער די גאנצע וואנט ווערט נישט מותר מיט דעם. יעצט, די גמרא פארשטייט, וואס טייטש מ'איז ממעט א וואנט? ווען מ'איז ממעט א וואנט קען מען עס טון אויף צוויי אופנים, אדער מ'פליקט אראפ א שטיין פון די וואנט און במילא ווערט די וואנט נידריגער, אדער מ'הייבט אויף די ערד לעבן די וואנט, ווערט די חלק פון די ערד העכער און במילא דאס איז אויך ממעט געווען די וואנט. און די גמרא פארשטייט יעצט אז דא רעדט מען פון א ציור אז מ'מאכט די ערד לעבן די וואנט העכער, און במילא פרעגט די גמרא מה נפשך, אי אהני מיעוטא בכוליה כותל לישתמש, אי לא אהני, אפילו כנגד המיעוט נמי לא. וואס טייטש אזוי? ווען דו מאכסט די ערד לעבן די וואנט אביסל העכער, איז פשט פון דעם אז יעצט אז ס'איז העכער די ערד דארט איז געשמאקער צוצוקומען צום וואנט. יעצט טאמער דו זאגסט מיר אז ווייניגער פון פֿיר, האבן מיר דאך יעצט געזען אז טאמער די מ'האט מ'האט ממעט געווען ווייניגער פון פֿיר, מעג מען זיך נאר באנוצן כנגד המיעוט. וואס טייטש כנגד המיעוט? טאמער איך קען יעצט קריכן, כ'האב געמאכט א קליינע שטיקל ערד וואס כ'האב געמאכט העכער, כ'האב געלייגט דארט לאמיר זאגן א קליין בענקל, וואס איז נישט קיין גאנצע פיר טפחים ברייט, א קליינע בענקעלע, יעצט זאגסטו מיר אז קעגן די בענקל מעג איך זיך באנוצן אויפן וואנט, טאמער ס'איז געשמאק ארויפצוקריכן אויף די בענקל, זאל איך שוין מעגן נוצן די גאנצע וואנט, און טאמער נישט, זאל איך אפילו קעגן דעם בענקל אויך נישט טארן נוצן? דאס פרעגט דא די גמרא. ענטפערט די גמרא, אמר רבינא, כגון שעקר חוליא מראשו, זאגט רבינא ביסט גערעכט, נישט דאס האט מען געמיינט ווען מ'האט גערעדט דא די חילוק צווישן גאנצע פיר טפחים ווייניגער פון פיר טפחים, דא האט מען גערעדט לגבי ממעט זיין מיט דעם וואס מ'פליקט אראפ א שטיין, פון די אויבערשטע חלק פון די וואנט, דעמאלטס איז דא א חילוק אז טאמער מען פליקט אראפ א קליינטשיגע שטיין, ס'איז נישט ברייט קיין גאנצע פֿיר טפחים, דעמאלטס זאג איך אז דארט וואו דו האסט אראפגעפליקט דארט האסטו א קליינע שאפעלע קענסט דיך דארט באנוצן, די גאנצע וואנט קענסטו נישט נוצן, טאמער אבער דו האסט אראפגעפליקט גאנצע פֿיר טפחים, דעמאלטס זאגסטו אז דאס איז א פתח פאר די גאנצע וואנט, און במילא קענסטו שוין נוצן די גאנצע וואנט, מה שאין כן ווען דו לייגסט א קליין בענקעלע לעבן די וואנט, איז אין הכי נמי, ווייניגער פון פֿיר טפחים איז גארנישט מיט נישט, קענסט זיך נישט באנוצן נישט קעגן דעם בענקל וואס דו האסט געלייגט, און נישט אויף די גאנצע וואנט נישט, פארוואס? ווייל ווילאנג ס'איז נישט ברייט קיין פיר טפחים איז טאקע נישט געשמאק צו קריכן אויף דעם, ממילא האסטו גארנישט געטון, מער פון פיר טפחים, דעמאלטס ווערט עס טאקע שוין געשמאק, און ממילא מעג מען עס שוין באנוצן מיט די גאנצע וואנט. זאגט אונז די גמרא, אמר רב יחיאל האט רב יחיאל געזאגט, כפה ספל, טאמער איינער האט איבערגעדרייט א שיסל, ממעט, איז עס ממעט, וואס טייטשט טאמער מען דרייט איבער א שיסל לעבן א וואנט? און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז ברייט פיר טפחים, און ממילא מיט דעם איז מען ממעט, וואס טייטש מ'קען זיך יעצט באנוצן מיט די גאנצע וואנט ווייל יעצט איז שוין געשמאק דארט ארויפצוגיין, און ממילא איז נחשב די גאנצע וואנט כאילו ס'איז א חלק פונעם חצר. פרעגט די גמרא ואמאי דבר הניטל בשבת הוא, ודבר הניטל בשבת אינו ממעט, ס'טייטש היות וואס ס'איז נישט קיין מוקצה דעם שיסל, קען מען דאך עס אוועקרוקן פון דארט, און ממילא ביז א רגע זענען די ראשונים מסביר עט עס איינער אוועקרוקן מ'עט עס נוצן איך ווייס וואס, און ממילא איז דא אלעמאל א חשש איינער עט עס אוועקנעמען, און ממילא זאל עס נישט ממעט זיין ווייל די דין איז אז א זאך וואס איז ניטל בשבת איז נישט ממעט, זאגט די גמרא לא צריכא דחבריה בארעא, וואס טייטש ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז מחובר צו די ערד, דהיינו, ווי די ראשונים זענען אויך מסביר, אז די גמרא פארשטייט יעצט אז מען האט געלייגט ערד ארום און ארום דעם שיסל, און יעצט אז מען וועט רוקן די שיסל, עט זיך רוקן די ערד, די ערד איז מוקצה, און ממילא פאר דעם הייסט עס אוודאי מחובר, און פאר דעם איז עס נישט א דבר הניטל בשבת און פאר דעם איז עס ממעט, פרעגט די גמרא, וכי חבריה בארעא מאי הוה, וואס נפקא מינה אז מ'האט געלייגט אביסל ערד ארום און ארום, והא תניא מען האט דאך געלערנט אין א ברייתא, פגה, א תאנה'לע, שהטמינה בתבן, וואס מען האט באגראבן אין שטרוי, כדי ס'זאל זיך, ס'זאל ווערן געצייטיגט, ס'איז נאך נישט געצייטיגט, וויל ס'זאל ווערן געצייטיגט לייגט עס אריין אין שטרוי, וחררה, אדער א קוך, שהטמינה בגחלים, וואס מען האט אריינגעלייגט אין קאכעדיגע קוילן פאר שבת, יעצט שבת האט זיך די קוילן אויסגעלאשן פארשטייט זיך, וואס טייטש די שאלה איז יעצט צו מען מעג עס ארויסשלעפן אלס מוקצה צו נישט, און די דין איז אם מגולה מקצתה, ניטלת בשבת, טאמער ס'שטעקט זיך אביסל ארויס פון די קוילן, אדער ביי די ציור פון די פגה וואס שטעקט זיך אביסל ארויס פון די שטרוי, מעג מען עס ארויסשלעפן אפילו אז פון די זייט עט זיך רוקן אביסל פון די שטרוי אדער פון די קוילן וואס דאס איז מוקצה, דאס ווערט גערופן טלטול מן הצד, וואס דאס איז נישט קיין פראבלעם, און ממילא דא אויך קען מען אויפהייבן די שיסל, אפילו די ערד פון די זייט עט זיך אביסל רוקן, ס'איז טלטול מן הצד איז מען נישט עובר אויף מוקצה, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דאית ליה אוגניים, ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די שיסל האט אוגניים, דאס איז טייטש אזא. רים פון ארום און ארום, אזוי ווי ס'בייגט זיך איין פון אויבן, ס'בייגט זיך אויף ארויס, און ממילא מען לייגט דעם שיסל אויף די ערד, מען דעקט צו די אוגניים מיט ערד, יעצט אז דו הייבסט אויף דעם שיסל, הייבט זיך אויף ערד מיט דעם, נישט נאר ס'רוקט זיך אין די זייט נאר ס'הייבט זיך אויף, דאס איז א בחינה פון חופר, און ממילא יעצט קען מען עס נישט רוקן פארדעם איז עס ממעט, פרעגט אבער די גמרא דאס אויך נישט, ווייל וכי אית ליה אוגניים מאי הוה, והתנן, ווייל מ'האט דאך געלערנט אין א משנה, וואס אין די משנה גייט מען זעהן אז דאס איז אויך נישט קיין פראבלעם, אז מ'מעג ארויסשלעפן עפעס פון די ערד אפילו די ערד רוקט זיך פון אויבן, נישט פון די זייט, נאר עפעס ליגט באגראבן אין די ערד, און מ'שלעפט עס ארויס שבת, הייסט עס נישט חופר, ס'הייסט נישט געגראבן. ווי זאגט עס די משנה? די משנה זאגט הטומן לפת וצנון תחת הגפן, איינער וואס באגראבט, ער לייגט אונטער די ערד, לפת וואס איז מייערן, צנון דאס איז א סארט רעטעך ער לייגט עס אונטער א גפן בוים, איז אזוי, בזמן שמקצת עלין מגולין, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס ס'שטעקט זיך אביסל ארויס, מ'עט זען באלד וואס איז די נקודה שטעקט זיך אביסל ארויס ווייל די קומענדיגע פאר זאכן האט עס נישט קיין שייכות, לאמיר זען, אינו חושש לא משום כלאים ולא משום מעשר ולא משום שביעית וניטלין בשבת, איז לאמיר קודם כל אנהייבן מיט דעם אז ס'איז ניטלין בשבת, ס'טייטש מ'דארף נישט חושש זיין אז די ערד רוקט זיך פון אויבן ווען מ'שלעפט ארויס די לפת אדער די צנון פון די ערד, איז ס'איז דאך געלעגן אונטער די ערד, די ערד וואס איז אויף דעם, דעקט דאך עס צו, יעצט אז דו שלעפסט עס ארויס אפשר איז דאס חופר, איז דאס קודם כל זאגט די משנה ניין, און פארדעם זאגט די משנה אז שמקצת עלין מגולין, ס'שטעקט זיך אביסל ארויס, ווייל טאמער ס'שטעקט זיך נישט אביסל ארויס, דארף מען טאקע גראבן, דאס טאר מען נישט, חוץ פון דעם זאגט די משנה אויכעט, און דאס האט נישט קיין שייכות שטעקט זיך יא ארויס צו נישט ארויס, אז מען דארף נישט חושש זיין אויף כלאים, כלאים, דאס טייטש מען טאר נישט איינפלאנצן צוויי מינים, מען טאר נישט איינפלאנצן עפעס צוזאמען מיט א כרם, ס'דא כלאי הכרם, און ממילא דא דארף מען נישט חושש זיין אויף דעם, פארוואס ווייל די לפת אדער די צנון וואס מען לייגט דא אונטער די ערד, לייגט מען סך הכל זאל געצייטיגט ווערן, מען וויל נישט זאל משריש מען וויל נישט זאל נשרש ווערן אין די ערד זאל ממש איינגעפלאנצט ווערן און ממילא נישט דא קיין כלאים אויך מעשר איז נישט דא וואס טייטש אויב ס'וואקסט אביסל צו צו די לפת אדער די צנון איז אויך טאמער ס'איז נישט נשרש געווארן איז פשט ס'האט נישט צוגעוואקסן פון די ערד ס'איז נישט איינגעפלאנצט געווארן א נייע געוויקס וואס דעמאלטס טאמער ס'וואלט טאקע איינגעפלאנצט געווארן און נשרש געווארן און עפעס צוגעוואקסן אפילו מ'האט אראפגענומען פון דעם תרומות ומעשר דארף מען נאכאמאל אראפנעמען אויף די חלק וואס איז צוגעוואקסן דא דארף מען נישט פארוואס ווייל אפילו ס'איז געוואקסן ס'איז נאר געוואקסן ווייל די ערד איז פייכט און די פייכטקייט האט עס געהאלפן וואקסן און די זעלבע זאך שביעית שמיטה, מען טאר נישט איינפלאנצן עפעס שמיטה, דא איז נישט קיין פראבלעם ווייל מען פלאנצט נישט איין, אבער על כל פנים זעט מען די חופר איז נישט דא דא, וואס דאס איז די עיקר נקודה, איז וואס טוט זיך דא, וויאזוי קען זיין אז רב יחיאל זאגט אז ווען מען דרייט איבער א ספל לעבן די וואנט איז עס ממעט טאמער מען קען עס אוועקרוקן פון דארט, זאגט די גמרא לא צריכא דבעיא מרא וחצינא, ס'רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס מען גראבעלט עס אריין אזוי מין שטארק אין דר'ערד אז מען דארף ממש א האק מיט א שאוול דאס ארויסצונעמען פון דארט, און ממילא דאס איז דאך אוודאי חופר, און פאר דעם הייסט עס אז מ'האט ממעט געווען דעם וואנט. זאגט די גמרא ווייטער, סולם המצרי אינו ממעט, והצורי ממעט, סולם המצרי דאס איז א קליינע לייטער וואס מ'לייגט לעבן די וואנט, דאס איז נישט ממעט די וואנט, אבער סולם הצורי, דאס איז עפעס א אנדערע סארט לייטער, א גרעסערע סארט לייטער, דאס איז יא ממעט. זאגט די גמרא, היכי דמי סולם המצרי, וואס איז דאס דער סולם המצרי? זאגט די גמרא, אמרי דבי רבי ינאי, כל שאין לו ארבעה חווקים, א לייטער וואס האט נישט פיר שטעפלעך, דאס איז א סולם המצרי. זאגט די גמרא, אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי טעמא סולם המצרי לא ממעט, פארוואס טאקע איז עס נישט ממעט? אמר ליה לא שמיע לך הא דאמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב, ווייסטו דען נישט, האסטו דען נישט געהערט, דאס וואס רב אחא בר אדא האט נאכגעזאגט פון רב המנונא בשם רב, משום דהוה ליה דבר שניטל בשבת, כל דבר שניטל בשבת אינו ממעט, ווייל מען קען עס אוועקרוקן פון דארט אזוי ווי מען האט געשמועסט יעדע זאך וואס מען קען אוועקרוקן איז נישט ממעט, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי אפילו צורי נמי, פארוואס די סולם צורי דאס הייסט דאס איז יא ממעט, דאס קען מען דאך אויך בעצם אוועקרוקן פון דארט, זאגט די גמרא התם כובדו קובעו, ס'איז אזא מין שווער לייטער אז אפילו מחמת שבת אפשר מוקצה איז נישט קיין פראבלעם, אבער טעכניש איז שווער דאס אוועקרוקן און צורוקן פון דארט, ווייל ס'איז א שווערע לייטער, און ממילא דארט איז אנדערש דער דין. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אביי, האט אביי געזאגט, כותל שבין שתי חצרות, גבוה עשרה טפחים, והניח סולם רחב ארבעה מכאן, וסולם רחב ארבעה מכאן, טאמער איז דא א לייטער צווישן צוויי חצרות, און מען לייגט א וואנט וואס איז ברייט פֿיר טפחים וואס טייטש אז מען מאכט, מען לייגט עס פון ביידע זייטן, ואין בין זה לזה שלשה טפחים, יעצט די צוויי לייטערס זענען נישט ממש איינס קעגן דעם צווייטן, ס'איינס אביסל גערוקט פון צווייטן, ביי די חצר איז עס דא, און ביי די אנדערע חצר איז עס אביסל מער גערוקט רעכטס אדער לינקס, דעמאלטס איז דער דין ממעט, וואס טייטש ממעט? דא מיינט מען נישט ממעט אז מען מעג זיך באנוצן מיט די וואנט, פארשטייט זיך אז מען מעג זיך באנוצן מיט די וואנט טאמער די לייטער איז טאקע באפעסטיגט און ס'איז א גוטע לייטער, די נקודה דא איז וואס שטייט דא ממעט, איז פשט אז היות וואס מען האט געשמועסט אז ווען מען איז ממעט די וואנט איז פשט כאילו איך האב א פתח, איך האב א טויער ארויפצוגיין אויפן וואנט, דא אויך ווען דו לייגסט א לייטער און יענער לייגט א לייטער, הייסט עס אז ביידע האבן דא א שטיקל פתח דא אויפן וואנט, און ממילא קענען יעצט די ביידע חצרות מאכן עירובי חצרות צוזאמען, ווייל ביז יעצט האבן זיי נישט געקענט, ס'געווען א וואנט אינצווישן, דא האסטו צוויי לייטערס, און זענען איינס קעגן דעם צווייטן אפילו נישט ממש קעגן דעם צווייטן נאר אין די דריי טפחים, דעמאלטס קענען זיי מאכן עירובי חצרות צוזאמען, אבער שלושה, אינו ממעט, טאמער ס'איז גערוקט מער ווי דריי טפחים איינער פון צווייטן, דעמאלטס קענען זיי נישט מאכן עירובי חצרות צוזאמען, און ווייטער, די נקודה איז נישט אז מ'קען זיך נישט באנוצן מיט די וואנט, אוודאי, טאמער איינער האט א לייטער און די לייטער איז א שווערע לייטער, קען ער זיך באנוצן מיט די וואנט שבת, די נקודה איז אז עירובי חצרות וועלן זיי נישט קענען מאכן טאמער ס'איז נישט ממש איינס קעגן דעם צווייטן ווייל מ'קען נישט גיין פון איין חצר צום צווייטן, זאגט אבער אביי ולא אמרן אלא דלא הוי כותל ארבעה, אבל הוי כותל ארבעה אפילו מופלג טובא נמי, ס'הייסט דאס איז נאר ווען די וואנט איז נישט דיק פֿיר טפחים, טאמער די וואנט איז דיק פֿיר טפחים דעמאלטס גייט מיר נישט אן ווי ווייט די לייטער זענען גערוקט, ווייל אפילו איך לייג א לייטער דא און יענער לייגט א לייטער אסאך ווייטער ווי נישט ווי איך קען ארויפקריכן אויף די לייטער, גיין אויף די וואנט ביז זיין לייטער און דארט אראפגיין, און ממילא ביי א דיקע וואנט איז אפילו די לייטער זענען גערוקט הייסט עס אוודאי אויב ביידע חצרות האבן געלייגט א לייטער קען מען צוזאמען מאכן עירובי חצרות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב ביבי בר אביי האט רב ביבי בר אביי געזאגט, בנה איצטבא על גב איצטבא טאמער איינער האט געבויט איצטבא דאס איז אזא שאפעלע אויף א שאפעלע, און אזוי וועט מען באלד זען אז אונז האבן שוין בעצם געזען וויאזוי איז מען ממעט א וואנט אז מען מאכט א שאפעלע אדער א טישל אדער א לייטער לעבן די וואנט איז מען ממעט מיט דעם די וואנט. איז דא מאכט ער א שאפעלע, און אויף די שאפעלע איז דא א שאפעלע העכער דעם, ס'טייטש איז דא א ריווח, א ליידיגע שטח צווישן די אונטערשטע שאפע און די העכערע שאפע, דעמאלטס איז די דין אז אם יש באיצטבא התחתונה ארבעה ממעט, טאמער די אונטערשטע שאפעלע איז ברייט פֿיר טפחים, איז עס ממעט און ס'גייט מיר נישט אן אז ס'דא א שאפע העכער דעם, די עיקר איז אז די אונטערשטע איז ברייט פֿיר טפחים. אי נמי, אין בתחתונה ארבעה ויש בעליונה ארבעה, ואין בין זה לזה שלושה ממעט, ס'טייטש טאמער די אונטערשטע שאפעלע איז נישט ברייט פֿיר טפחים, אבער די אויבערשטע שאפעלע איז ברייט פֿיר טפחים, און צווישן די אונטערשטע און די אויבערשטע איז דא א ריוח וואס איז ווייניגער פון דריי טפחים דעמאלטס איז עס אויך ממעט. וואס מיינט דא רב ביבי בר אביי צו זאגן? איז רב ביבי בר אביי מיינט צו זאגן אזוי, בעצם די צוויי שאפעלעך וואס מען רעדט דא, די אונטערשטע שאפעלע איז אזוי ווי א קעסטל, ס'איז ממש א קיוב, ס'איז נישטא קיין לופט אין דעם, ס'איז נישט פשט אז ס'איז אזוי ווי א קליינע טישל וואס איז ליידיג אונטער דעם, ניין, ס'איז א קעסטל, ס'איז אינגאנצן פארמאכט. יעצט דאס ליגט אויף די ערד, ס'איז ברייט פֿיר טפחים, טאמער ס'איז ברייט פֿיר טפחים, איז עס אוודאי ממעט, וואס איז טאמער איינער אבער האט א טישל אדער א שאפע וואס איז ליידיג פון אונטן ס'טייטש נישט פול, דעמאלטס איז די דין אז ס'איז נישט ממעט, ווייל כדי ממעט צו זיין דארף עס זיין ממש באפ אזוי ווי די ערד כאילו מ'האט אויפגעהויבן די ערד ס'איז נישט גענוג אז ס'איז ליידיג א שאפע אליין איז נישט גענוג, יעצט דא זאגט רב ביבי בר אביי אזוי, טאמער די אונטערשטע שאפעלע איז ברייט פיר טפחים איז עס ממעט די אויבערשטע גייט מיך נישט אן, טאמער די אונטערשטע שאפעלע איז נישט ברייט פיר טפחים, אבער די שאפע העכער דעם, די שאפע וואס ליגט אויף די לופט, דאס איז יא ברייט פיר טפחים, דעמאלטס, טאמער די אויבערשטע מיט די אונטערשטע זענען נאנט איינס צום צווייטן דריי טפחים, זאגט מען דאך לבוד, קוקט מען אן די אויבערשטע כאילו עס איז אויך, כאילו עס קומט אן ביז די ערד, און במילא דעמאלטס איז עס ממעט, פארוואס ווייל די אויבערשטע צוזאמען מיט די אונטערשטע האט אלע מעלות, סיי עס איז פול, ווייל עס איז דאך אונטער דריי טפחים, און במילא זאג איך כאילו עס קומט אן ביז צו די ערד, און אויך ס'איז ברייט פיר טפחים די אויבערשטע איז ברייט פיר טפחים, איז עס ממעט טאקע, זאגט די גמרא, ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, סולם, ששליבותיו פורחות, א לייטער וואס האט שטעפלעך, טרעפלעך, אבער ס'איז דא לופט צווישן די טרעפלעך, איז אם יש בשליבה תחתונה ארבעה, טאמער די אונטערשטע טרעפל איז ברייט פיר טפחים, ממעט, איז עס ממעט, אפילו די אויבערשטע איז שמאל, אי נמי, אין בשליבה תחתונה ארבעה ויש בשליבה עליונה ארבעה, ואין בין זה לזה שלושה, ממעט, די זעלבע זאך טאמער די אויבערשטע טרעפל איז ברייט פיר טפחים, אפילו אונטן נישט, אבער טאמער די אלע טרעפלעך זענען נאנט איינס צום צווייטן מיט לבוד אין די דריי טפחים, קוק איך אן כאילו ס'איז פול ביז אונטן, אויבן איז דאך ברייט פיר טפחים, איז פארדעם איז עס אויך ממעט. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, זיו, היוצא מן הכותל ארבעה על ארבעה, טאמער ס'איז דא א שאפע וואס שטעקט זיך ארויס פון די וואנט פיר טפחים אויף פיר טפחים, ס'טייטש די שאפעלע אליין האט די שיעור פון פיר טפחים אויף פיר טפחים, אבער ס'קומט נישט אן ביז צו די ערד, האמיר דאך געשמועסט אז ווען ס'קומט נישט אן ביז צו די ערד איז עס נישט ממעט, נאר וואס? והניח עליו סולם כל שהוא, ער לייגט לעבן דעם א לייטער וואס טייטש די לייטער איז אנגעליינט אויף די שאפעלע, איז אפילו די לייטער איז נישט ברייט פיר טפחים, מיעטו, איז מיט דעם האט מען ממעט געווען, פארוואס, ווייל היות אז די לייטער איז איין טרעפל נאנט צו די אנדערע טרעפל דריי טפחים ס'איז נישט גערוקט איין טרעפל פונעם צווייטן מער פון דריי טפחים, איז ממילא די לייטער געט דא א דין לבוד פאר די שאפעלע, כאילו די שאפעלע קומט אן ביז צו די ערד, יעצט קען איך שוין באנוצן מיט די שאפעלע אויף צו ממעט זיין, זאגט די גמרא, ולא אמרן אלא דאותביה עליה, אבל אותביה בהדיה ארווחי ארווחיה, ס'טייטש דאס איז נאר ווען די לייטער איז טאקע אנגעליינט אויף די שאפעלע אליין, אבער טאמער די לייטער איז נישט אנגעליינט אויף די שאפעלע אליין, נאר ס'איז אנגעליינט לעבן די שאפע און מ'קען ארויפגיין פון די לייטער ארויפקריכן אויף די שאפע זייער גרינג אבער ס'איז נישט אויף די שאפע אליין, דעמאלטס איז דאך נישט דא דא יעצט דער לבוד וואס מ'קען זאגן אויף די שאפעלע כאילו עס קומט אן ביז צו די ערד, און ממילא יעדע זאך פאר זיך געט נישט דא א מיעוט, די שאפעל אליין איז אין די לופט, איז עס נישט ממעט, די לייטער אליין דאך נישט ברייט קיין פיר טפחים, איז עס נישט ממעט, פאר דעם ביי אזא ציור איז עס נישט ממעט, זאגט די גמרא ואמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה, כותל תשעה עשר, צריך זיז אחד להתירו, וואס טייטש א וואנט וואס איז נײַנצן טפחים הויעך, דארף איין שאפעלע דאס מתיר צו זיין, פארוואס? ווייל מען לייגט איין שאפעלע אינמיטן די וואנט, קומט אויס, פון די שאפעלע ביז די ערד איז נישט דא קיין גאנצע צען טפחים, און ממילא קען איך יעצט נעמען א לייטער, אנליינען אויף די שאפעלע, און פון די שאפעלע ביז די שפיץ וואנט איז אויך נישט דא קיין גאנצע צען טפחים, איז ביי יעדעס איינס וועט עס העלפן, ווען וועט עס נישט העלפן מ'וועט שוין מסביר וואס דער דין איז, ווען וועט עס נישט העלפן, כותל עשרים צריך שני זיזים להתירו, טאמער אבער די וואנט איז צוואַנציק דעמאלטס איין שאפעלע וועט נישט העלפן, פארוואס? ווייל טאמער איך לייג א שאפעלע, און די שאפעלע איז העכער צען טפחים, די שאפעלע איז העכער צען טפחים פון די ערד, דעמאלטס העט שוין קיין לייטער דא נישט העלפן, ווייל אזוי ווי א לייטער וואס די לייטער איז נישט ברייט קיין פיר טפחים העלפט נישט אויף א וואנט, ס'טייטש איך האב א וואנט וואס איז הויך צען טפחים, און איך לייג לעבן דעם א לייטער וואס איז ווייניגער פון פיר, האט מען דאך געזאגט ס'איז נישט ממעט, די זעלבע זאך, טאמער די שאפע עט זיין צען טפחים העכער צען טפחים פון די ערד, לייגסט א לייטער לעבן דעם, די לייטער האט גארנישט אויפגעטון. א לייטער וואס איז ווייניגער פֿיר קען נישט ממעט זיין. די איינציגע זאך וואס א לייטער וואס איז ווייניגער פון פֿיר קען טון, איז אז טאמער כ'האב א שאפע וואס די שאפע דארף ממעט זיין, און די שאפע הענגט אין די לופט, ס'קומט נישט אן ביז צו די ערד, דעמאלטס קען די לייטער מחבר זיין די שאפע צו די ערד. אבער טאמער די גאנצע שאפע איז העכער צען טפחים, איז פשט אז דער לייטער ווילסט זיך באנוצן דא מיט דער לייטער אויף צו ממעט זיין די גאנצע שאפע, דאס וועט אוודאי נישט העלפן, ווייל א שאפע וואס איז העכער צען טפחים איז אזוי ווי א וואנט וואס איז העכער צען טפחים, און ממילא טאמער די וואנט איז ווייניגער פון צוואַנציק, איז די שאפע איז נידריגער פון צען טפחים, פון די שאפע ביז שפיץ וואנט איז נידריגער פון צען טפחים, דא העט א לייטער וואס איז ווייניגער פון פיר העלפן, טאמער אבער די וואנט איז הויעך צוואַנציק טפחים, דא דארף איך צוויי שאפעלעס, איין שאפע וואס זאל זיין אין די צען טפחים פון די ערד, און די אנדערע שאפע זיין אין די צען טפחים פון די שפיץ וואנט, און נאכדעם מיט שמאלע לייטערס קען מען דאס ממעט זיין. זאגט די גמרא אמר רב חסדא לייגט רב חסדא צו והוא שהעמידן זה שלא כנגד זה, מ'טאר אבער נישט לייגן די שאפעלע איינס אויף דעם צווייטן, ווען דו לייגסט צוויי שאפעס קענסטו נישט לייגן איינס אויף דעם צווייטן, ווייל נאכדעם וויאזוי גייסטו לייגן א לייטער פון די ערשטע שאפע צו די צווייטע שאפע, א לייטער דארף דאך זיין שיף, ממילא דארף מען לייגן איין שאפע דא, די אנדערע שאפע גערוקט, זאלסט קענען לייגן א לייטער פון די ערשטע צו די צווייטע, און אזוי צוזאמען איז מען ממעט די וואנט.